קאסעט נומער דריי, המשך פון קאסעט נומער צוויי, זאוול רימער, פון מנחם באריישא, געלייענט צביה סערלין. אים און זאגט, ווייסט שלום וואס? איך האב געטראכט ס'וואלט נישט געווען קיין נבלה דו זאלסט מארגן צו שבת אפשר קויפן אן עליה אין בית מדרש. געלויבט דער אייבערשטער פרנסה נו, און משה אויך איז אין אמעריקע וואס זאגסטו שלום? קוקט ער אָן און ברומט א מצוה וועל איך מיר אן זיי פארדינען? ארויסווארפן זעקס גילדן? ס'איז נאך דא גענוג בעלנים אויף עליות. שווייגט פארטראכט זיך און ווארטשעט צוויי טעג ראש השנה, מילא שבת, דערנאך א סוכות און שבתים. אט אין ארץ ישראל איז איין טאג סוכות און אויף מארגן קען מען ווידער ארבעטן. ער קראצט זיך אין פאטיליצע און זאגט, מ'עט גיין אפאר קאפיטלעך תהילים זאגן אין בית מדרש. וואלסט אויך געמעגט נישקשה, ס'וועט דיר נישט פארשאטן, דאס מיינט ער זאוולען, און ווען זאוול שעמט זיך נישט קאן זיין ער וואלט געגאנגען. אינדערפרי האט ער זיך קוים ארויסגעדרייט פון אלטן: ליגן אז ער האט אין דער גרויסער שול געדאווענט. אמת איז אז ער האט זיך אוועקגעלאזט דאהין און ביי דער גרויסער טיר דערזען א מחנה אפיצירן מיט די ווייבער זייערע וואס זיינען אנגעלאפן אויפ'ן חזן מיט משוררים האט ער זיך אויסגעדרייט און נישט אריין, און דאס מאל גראד האט ער געוואלט אריין, יא, מארגן גייט ער, און מארגן גייט ער מיטן טאטן, שטייט אין ענגשאפט וואס הינטערן בעלעמער, קוקט אין מחזור, קוקט זיך אום אויף אלעמען, און ס'איז אים פרעמד. נאָר ווען דאָס קול פֿון קוויטשיקן בעל-שחרית גיסט זיך אָן מיט טרערן, צעשאָקלען זיך אַ טויזנט קולות אַרום אים, און פֿון דער הויך פֿון ווײַבער-שטיבל הערט זיך וויינען, פֿילט ער אויך, אַז ער איז פֿול מיט טרערן, כאָטש דאָס וויינען איז נישט זײַנס, נאָר פֿרעמדס און פֿון אַרום, צעוויגט ער זיך ווי זיי. און אז מען גייט ארויס ביים לייענען איז ער פארשעמט און מערער נאך צעשרויפט. ארום, די יונגעלייט פארזאמלען זיך אין קלייזלעך, לייענען די בלעטער, פארטייטשן דאס געלייענטע, ער הערט זיך איין, און ס'קומט אויף אים צוריק דער אומרו פון די ערשטע טעג, דאס לויפן דורך די גאסן, דאס געיעג נאך דעם וואס דארף אנטקעגן קומען,

פארוואס זשע איצט ווען ס'איז אים אזוי קלאר און ס'רעדט זיין אייגן ווייטאג פון יענעמ'ס קול, פארוואס קאן ער נישט נאכרעדן די רייד און גלייך מיט זיי צעגיסן זיך? פארוואס זיינען די ווערטער ווי פאלשע אויף דער צונג, כאטש ער פארשטייט זיי נישט און ווייסט נישט זייער מיין? ווייל עפעס איז פאראן וואס לאזט אים נישט מיט זיי אינאיינעם גיין. זיי רעדן דאך צו עמיצן.

אין אָװנט שׂימחת תּורה האָט עס אים אַ ציג געטאָן צו יענעם רעסטאָראַן, װעט בלױז אַ װײַלע שטײן אין דרױסן, אַלײן דערזען װי מיאוס עס איז און גײן צוריק. ס'איז אָבער נישט געװען די טענצערקע. געשטאַנען איז אײנע אין אַ פּוירש קלײד און רױטע שטיװעלעך, געזונגען און בלױז צוגעטופּעט מיט די פֿיס, פארשטייט זיך אז הערן אלץ אינדרויסן האט מען נישט געקאנט, נאר די באגלייטונג פון די שפילערס און דאס צוטופען פון איר האט אויסגעפולט דאס נישט דערהערטע, און ס'האט זאוולען ארויפגעבראכט אין זינען דאס טעאטער דעמאלט, בעקאן, און האלב פארחלומ'ט איז ער צוגעוואקסן צו זיין ארט. אינמיטן הערט ער, העי, וואס שטייט איר דא אין גאס? ער מיינט אז ס'איז נישט צו אים און רירט זיך נישט, נאר ס'לייגט זיך עמעצנס א האנט אויף אים, ער קוקט זיך אום, דער יונגער מירקין, אט וואו איר געפינט זיך גאר? ער ווערט צעטומלט, ניין, איך בין פארבייגעגאנגען דא און גיי אהיים. צו וואס אהיים גאר? קומט אריין. איך מוז שוין גיין. עט, נארישקייטן,

וואס קוקט איר נישט אהין, ס'איז דאך א שיקסע ווי א צימעס! און נישט געווארט כאפט ער אים אן ביים קאפ און הייסט אים קוקן מיט די ביידע בלויזע הענט, דאס קורצע קליידל האלט זי אין די שפיצן פינגער, פארנייגט זיך טיף, און זאוול וויל נישט קוקן מער. טרינקט, זאוול, טראגט אים מירקין צו. ער טרינקט, און דא קומט צו אן אפיציר און מירקין רעדט מיט אים, פארבעט אים,

נאר ס'דויערט א מינוט און יענער איז שוין דא צוריק און נישט אליין, ער פירט מיט זיך די שיקסע און פון איר הוילן בוזעם אויסגעשניטן ווי א סגול שלאגט א גערוך פון בעז, פון שיכורדיגן בעז. זי טראגט צו אים א הוילע האנט איבערן טיש, דאן טרינקט מען ווידער אלע פיר, דאן בייסט מען צו,

איר אָרעם אױף זײַן אַקסל נעמט זי אים אַרום, און אירע פֿינגער שפּילן מיט זײַן שניפּס, מיט בעקאַס שניפּס, ס'האָט בעקאַ אים אַ מאָל געשיקט. און זאַװל װײסט, אַז זי, אָט די, זי דאַרף נישט אָנרירן דעם שניפּס. זי טוליעט זיך דאָך נענטער, בײגט זיך אײַן צו אים, און מיטן בעז-גערוך דערשפּירט זיך אַזאַ שאַרפֿער ריח פֿון היציק לײַב,

און נאָך אַ װײַל, די צײנער קריצט זי אױף און פּרוּװט מיט בײדע הענט זײַן קאָפּ אַװעקרײַסן, אומזיסט. מיט צײן און ליפּן אײַנגעגעסן אין איר לײַב און מיט די הענט זי אײַנגעקלאַמערט װי אין צװאַנגען, האַלט ער זי, און ס'רײַסט זיך פֿון איר האַלדז אַ קװיטש. דער אָפֿיציר און מירקין בײדע כאַפּן אים בײַם קאַרק, מען שלאָגט, און דאַן, אַ גוס מיט קאַלטע װאַסער אױפֿן קאָפּ, אַ קלאַפּ, און אָפּגעריסן.

דארט נעמט מען ווידער שפילן. רעדט ער ווי צו זיך אליין, איך וויל שוין גיין אהיים. איך וויל שוין גיין אהיים. אוודאי ענטפערט מירקין, מיר'ן גיין. ער טוט אים אן די הוט און גייט מיט אים אינדרויסן. שוין גענוג, זאגט זאוול, איך וויל גיין אליין. מען דארף נישט מער. און מירקין לאזט אים אפ, קוקט נאך און זעהט ווי זאוול שוין ווייט אין גאס, פאמעלעך וואקלט זיך פון טריט אויף טריט. מען האט ווי אלע מאל געארבעט מוצאי יום טוב, געקומען שלאפן, האט זיך זאוול צוגעזעצט צום טיש, ערשט מוז ער שרייבן, האט ער אנגעשריבן, האב רחמנות אויף מיר גאט, און זיך פארמאסטן ווייטער, נאר שטאט נייע ווערטער האט זיך דאס זעלבע אלץ געדרייט אין קאפ, און ער איז איינגעשלאפן זיצנדיג אזוי ביים טיש. און אויפן ווייסן שטיק פאפיר זענען געבליבן די איינע ווערטער, האב רחמנות אויף מיר גאט. די שרעק אז מירקין וועט ביים טאטן ערשט די ארבעט צונעמען, צי ווייניגסטנס אין גוטן מוט פאר אים די מעשה אויסברייען, צי גלאט אזוי צעפויקן זי אין שטאט, האט זיך ארויסגעוויזן אן אומזיסטע פארקערט, ער איז געקומען און געחכמ'ט זיך ווי תמיד, געפרעגט וואס מאכט איר זאוול, און געקוקט אזוי ווי קיינמאל גארנישט. אמת אז דאס ערשטע מאל איז נישט גענוג באווארעניש, און ער, דער מירקין, קען ארויסשיסן אמאל גאר אומגעריכט, נאר ווי עס איז דערווייל האט אפגעלאזט די שרעק פאר די פרנסה און מ'האט געקאנט זיך אומקערן צו זיך אליין, צו יענעם בראך וואס האט געסארפעט אונטער דער פארשטיקטער שרעק. די וואכן נאכדעם, ווען ער האט אפילו שבת נישט געוואגט ארויסשטעקן די נאז אינדרויסן, האבן. אומגעקערט דעם דראנג פון יענע נאכט וואס ער איז אפגעשלאפן זיצנדיג און ס'האט די שורה אויפן בלאט פאפיר איר פלאץ געקראגן מיט אנדערע אין ליד וואס ער האט אויסגעפולט בלוט און שרעק אויף אלע וועגן לייד און טרערן אומעטום נאר ביי מיר פאר מיינע אויגן רויטע שדים טאנצן אום האב רחמנות אויף מיר גאט. איך וואלט וויינען ווי א מאמע וויינט ביים וויג פון קראנקן קינד, איז מיין קאפ פארברענט פון פלאמען און מיין הארץ פארסמט פון זינד, האב רחמנות אויף מיר, גאט. בעסער וואלט מיין בלוט אויסרינען איידער טראגן סם אין בלוט. כ'זאל מיין טויט אין פעלד געפינען, וואלט שוין אויך מיין בלוט גערוהט. האב רחמנות אויף מיר, גאט. מיין נשמה איז אין שווארצן און אין פינסטער איז מיין קאפ, מיטן בלוט פון מיינעם הארצן וואש מיר מיין נשמה אפ, האב רחמנות אויף מיר גאט. מיט מאטערניש דאס אנגעשריבן און דערנאך פאר זיך גע'חזר'ט עס געזאגט ווי קינדווייז קריאת-שמע פארן שלאפן גיין, און דאס צעהיט

ס. מערער נאָך, אַליין די ווערטער נישט דערלאָזט צו דער איבערפלאַך פון זינען, זיי זאָלן נישט פאַרשוועכט ווערן פון נאָענטשאַפט צו איר. דערפאַר, ווען זי האָט אָפּגעלאָזט, זיינען די ווערטער צוריקגעקומען שטילע און געפאַלענע, און ס'איז געווען גוט מיט זיי, אַזוי האָט אין געבראָכענעם געבעט וועגן דערלייזונג דערפילט זיך ביסלעכווייז דער תענוג פון געבעט, דער תענוג פון חרטה און רחמנות און געוויין אויף זיך. און אין דער בענקשאפט נאך דעם תענוג האט זיך אויך געבענקט נאך דעם וואס ברענגט צו דער חרטה נאך דער זינד. און אין דעם בענקעניש נאך זינד איז שווער געווען צו וויסן וואס וועגט אריבער, דער תענוג פון דער זינד אליין צי מער דער תענוג פון חרטה. און ווען ס'האט. די זינד פארפעלט אמאל צו קומען, האט ער אין דער רואיגקייט קיין רו שוין נישט געהאט און זי אליין גערופן. ער איז געווארן בלייך, די באקן איינגעצויגן, די אויגן רויט און שלעפעריג, די ליפן אפן, צום עסן קוים זיך צוגערירט, געארבעט פויל, אזוי אז ס'האט דער טאטע אנגעהויבן ווארטשען, און ס'האט די מאמע נאכגעזאגט אזוי ווי פון א תחינה, וואס ווילסטו? וואס האסטו זיך אנגעזעצט אויף אים? דער בחור גייט דאך איין פון טאג צו טאג. דער אנהייב פון דער לייזונג איז געווען א שאטן פון א מת און נישט קיין ליבן מת פון חיה ריווע'ס מאן. אריינגעפאלן מיט דער בשורה איז דאס ווייב אליין אין בייזן יאמער, וואס זאגט איר איצטער מומע? אזוי ווי זי וואלט אלעמאל פון אזא מאן אן אויסווארף, קיין בעסערס נישט דערווארט. געװאָלט אַפֿילו אָנשטעלן, דערמאָנט זיך, און גענומען שטילער קלאָגן, װער װײס, װוּ זײַן געבײן װעט הינקומען, בײַם לעבן געפֿױלט אין די אָסטראָגן, נאָכן טױט אַפֿילו װעט אים קײן כּשרער בית-עולם אױך נישט צונעמען. געװען איז דאָס בײַם װאַרעמעס. די מאַמע האָט געװײנט. דער טאַטע האָט אַ ברום געטאָן דערװײַל אױף באָרג. און װען ער איז אַרײַן אין רימערײַ, פֿאַרענדיקט אױפֿן קול, מיינסט וואס? דאס גייט שוין ערשט אויף אונזער קאפ, משפחה זיך דערדינט א קלאג צו איר. דער זון האט נישט געענטפערט, נישט געהערט אוודאי פארטומלט זיך אליין, ווייל באלד ווי חיה ריווע איז אריין האט פון דער בשורה עפעס אפגעריסן זיך ביי אים, נאר ס'איז געוועזן בלויז א טעמפער קלאפ. און גייענדיג צוריק פון עסן האט ער אנגעטאפט אין זיך אז דאס וואס יענער איז געשטארבן ארט אים נישט, און איצט איז ער געשטאנען און געפלאגט אין זיך דאס פינסטערע געוויסן וואס אים גייט נישט אן א מענטשנ'ס טויט. ער האט זיך אומגעקערט צו דעם ביינאכט אליין אין קאמער, צווינגענדיג אויף זיך דאס טראכטן וועגן מת, און ווען די טענצערקע איז אנגעקומען ווי אלעמאל איז ער געפאלן אויף אן איינפאל, האט דעם מת אריינגערופן און געהייסן מיט די טויטע הענט זי נעמען ביי די אקסל. יענער איז געשטאנען אין ברוינעם קעסטלדיגן אנצוג ווי אמאל ערב יום כיפור און אנגעקוקט אים מיט די שווארצע לעבעדיגע אויגן, האט זאוול זיך געכאפט אים אָנגעטאָן אין אַ מונדיר, װי אַלע זעלנערס, מיט אַ לאָך אין קאָפּ און אױפֿן פּנים בלוט, און װען די טענצערקע אַ נאַקעטע האָט זיך דערנענטערט, האָט שױן דער מת געפֿאָלגט. זי האָט אַ שפּרונג געטאָן, פֿאַררוקט זיך אין אַ װינקל, אײַנגעקאָרטשעט, נאָר דער מת איז אַלץ אױף איר געגאַנגען.

צו וואָס אים בריקען מיט די פֿיס, פֿאַרדעקט ער מיט דער קאָלדרע זיך איבערן קאָפּ און נורעט זיך אין קישן ביידן נישט צו זען און ליגט און וויל נישט עפֿענען די אויגן. אויף דער צווייטער נאַכט האָט מען דעם טויטן נישט געדאַרפֿט מושטרירן מער, ער האָט זיך שוין אַליין געשפּילט גערייצט מיט זאַוולען און נאָך מער מיט דער שיקסע, אויף דער דריטער אויך, נאָר שבת נאָכן עסן איז געקומען חיה-ריווע מיטן קינד און זאַוולען איז אַ שוידער דורך, וואָס טוט ער דאָ? ער האָט איר מת, דעם איינציקן, דעם פאָטער פון איר יתום, אַריינגעשלעפּט אין אַזאַ אומריינע געמיינע שפּיל, און דאָ אויף דער פּאָדלאָגע פּויזעט אום זיין קינד, װאָס טוט ער? לאָזט ער זיך אַראָפּ צום קינד אױף דער ערד, נעמט מאַכן קונצן אומגעלומפּערטע און קרימט זיך. קומט בעלקע אױך אַרונטער, שפּילן אַלע דרײַ. די מוטער קוקט פֿאַרװוּנדערט. ס'הײבט אָן טונקל װערן. זי קלײַבט זיך גײן און רופֿט זיך אָן צו זאַװלען. װאָלסטו אפֿשר מיר געהאָלפֿן צוטראָגן דאָס קינד? זי זאָגט דאָס מיט אַזאַ צעבראָכן קול, אַװדאי גײט ער, דער טאַטע מאַכט, מען שטעלט זיך שוין באלד ארבעטן, און חיה ריווע ענטפערט, ס'וועט אים לאנג נישט נעמען. אינדרויסן קנאקט דער פראסט פון גרויסן ווינטער, ס'איז גליטשיג, שפרייזט ער ציטערדיג, און אין דעם ציטערן איז א באפרידיגונג פאראן, דאס קויפט ער אויס א זינד וואס ער איז קעגן מוטער און דעם קינד באגאנגען, און זאל ער אויסזען לעכערליך אפילו מיט א קינד אין א פֿאַטשיילע אויף דער האַנט, ס'איז גוט אַזוי. זי נעמט עס אָבער צו בײַ אים. זי וויל נישט צו פֿיל מטריח זײַן דאָס שוועסטער-קינד. איז גייט ער שווײַגנדיק ביז צו דעם הויז, וווּ זי גיט אָפּ דאָס קינד און וואַרט. און אַז זי קומט אַרויס און זאָגט, ביסט שוין דערפֿרוירן וואַרטנדיק, פֿאַרענטפֿערט ער זיך, ניין, עס מאַכט נישט אויס. איז דאך שוין חיה ריווע נישט קיין אם, זי דינט ווי פריער און ס'איז נאך א שטיק וועג צו גיין מיט אים צום ארט. פארפאלן. פרובט זי רעדן אזוי שטיל, הכנעה'דיג, און ער, ער ענטפערט קוים, ס'איז נישט פון בייזקייט, ניין, ער קען נישט אנדערש. ביי דער ברייטער גאס באמערקט ער זי טראגט א וואלן טיכל אויפן קאפ. איז אויכעט גוט. אָט זאָל מען זען, װי זאַװל פֿירט אַ דינסט איבער דער גאַס, װאָס טראָגט אַ װאָלן טיכל. בײַ דעם גרױסן הױז, װוּ חיה-ריװע דינט, צעשײדט מען זיך. ער גײט צוריק און איז צופֿרידן. אָט איז ער געגאַנגען, האָט דאָס קינד געטראָגן, גערעדט מיט איר, װאָס נאָך האָט ער געקאָנט. בײַ נאַכט װיל ער נישט מער דעם מת מטריח זײַן, ער װעט שױן אױסקומען אַלײן. און אין דער אמת'ן דערפילט ער אז ס'הייבט זיך א מחיצה פון דעם הארצן צווישן אים און איר, דער מכשפה, ס'איז א מין רחמנות, און ווען זי שטייט מיט אירע שטראלנדיגע ארעמס, קוקט ער און ס'גליט צו איר, נאר אין דער גלוסטונג קען ער שוין אויך רעדן שטיל, צו וואס? מען דארף עס נישט, נו, גיי אוועק! און זי בלייבט טאקע שטיין א ווייל און קוקט, ווי זיך פארטראכטנדיג פון זיין רייד, ביז ער פארגעסט דאס ריידן און ער רופט זי ווידער. געשעהענישן קומען נענטער, ס'איז אינמיטן טאג, דער טאטע קנעלט אריין מיט איציקן אינדרויסן, הודזשעט, ס'איז גארנישט, עראפלאנען יאגן זיך ווי אלע טעג, און קיינער קוקט נישט מער, אינמיטן פאלט א דונערשלאק, א צווייטער און א דריטער, א מינוט פון שרעק און פארגעפיל און קולות אויף דער גאס און א געלאף און א געשריי, לויפט זאוול אויך צום פישמארק, לויפט מיט אלעמען, נאר ביז ער קומט אהין איז שוין געדיכט פון מענטשן, ער זעט בלויז א שטיק דאך אראפגעריסן און די הוילע סלופעס, און הערט פון אינעווייניג טויט געשרייען, שטופט ער זיך, נאר ס'קומען אן סאלדאטן, טרייבן, צאמען אפ דאס פלאץ, און באלד איז דא די ווייסע בויד מיט רויטע צלמים, מען פארעט זיך מיט בעטלעך, צוגענומען, אפגעפארן, און רייטערס טרייבן, יאגן. יאָגט זיך זאַוול אױך און ס'דאַכט זיך, לױפֿנדיק, ער זעט אין שנײ אַ רױטע זאַך. ערשט שפּעט בײַ נאַכט אין שטוב, װען ער דערצײלט דער מאַמען, װאָס ער האָט געזען, װערט קלאָר די זאַך. אַ שטיק װאַטאָװע לײבל אױפֿן שנײ, נאָר צי איז רױט געװען פֿון בלוט, צי ס'איז דער שטאָף אַזאַ, דאָס װײס ער נישט. מען זיצט אַנטשװיגענע אין שרעק. די טיר און לאדנס צוגעמאכט, און אינעווייניג פארהאנגען מיט שמאטעס טונקעלע, עס זאל דאס ליכט נישט ארויסשלאגן. אזא באפעל געווען. מען הערט די טויטקייט פון דער שטאט און שאַ! ס'איז הייס. דער אויוון אנגעהייצט, און פון דער היץ און פון דער שטילקייט שלעפערט, קריכט מען אין די בעטן. מען ליגט און שלאפט זיך נישט, ווער ווייס וואס מארגן קומט. הערט זאַוול, ווי דער טאַטע קרעכצט אין בעט. דאָס קרעכצט ער אויף זיין מי וואָס איז פאַרלוירן, און אויף דעם מאָרגן וואָס וועט צונעמען ביי אים די האָפענונג פון זיינע שווער פאַרהאָרעוועטע טעג. און ווייטער וואָס וועט זיין? דער טאַטע קרעכצט, און זאַוול שטומערהייט נעמט אויך אַ חשבון מאַכן. אָט האָט ער שוין דעם טויט געזען, אַ רויטע זאַך אין שניי, און מאָרגן קאָן עס טרעפן אים. ס'איז נאענט אזוי, און ס'ווערט א סוף צו זיינע אלע דרייסיג יאר, א סוף צו וואס? עס שטייט נאך אין די אויערן דאס טויט געשריי, און דא אין צימער דרייען זיך די נאקעטע מכשפות און ציען זיך צו אים, און זאל א באמבע פאלן איצט און אים דערהרגענען, װעט ער דאָ ליגן טױט, און אַרום אים, אַ טױטן, װעלן זיך אַרומדרײען אָט די, אין זײער בלױזקײט, מיאוס בײגן זיך און װיגן זיך, און דאָס װעט זײַן זײַן טױט, דער טױט פֿון זאַוול רימער, װאָס האָט געהאַט אַ פֿידל, האָט געזונגען, האָט געבענקט. איז דען נישט בעסער, ער זאָל מאָרגן טרעפֿן אױף אַן אמת, און אױס אַ סוף זאָל נעמען? אבער מארגן פרי ווען ס'גנב'עט זיך ארויס אין גאס די מאמע און זי קומט צוריק א וויינענדיגע אויף די אידענעס באקאנטע פון אזויפיל יארן וואס זענען אומגעקומען נעכטן ברענגט זי נאך א בשורה מען האט ר' חיים לייבן מיט נאך אנדערע אין תפיסה איינגעזעצט צוליב די באמבעס נעכטן איצטער וועט מען זעהן אויב זאוול וועט דעם כח האבן זיך ארויסצורייסן בייטאג און גיין אין הויז אריין. ס'איז דאָך זײַן הײם געװעזן דאָרט, זײַן יום-טובֿדיקע הײם, און זי איז אים געװעזן װי אַ מאַמע. נו, װעט ער גײן? װער? ער? ער װאַרט ביז נאַכט און קריכט אַרײַן, באַהאַלט זיך װי אַ מױז אין לאָך און ליגט. ער דרײט זיך װי אַ װאָרעם, אָבער גײן װעט ער נישט גײן. נישט היינט, נישט מארגן און נישט איבערמארגן, ביז פון גאס דערהערט זיך ווידער אן ארקעסטער, ביז ער זעט די פאלקן פאראדירן יום-טוב'דיג און הערט פון מענטשן אז מ'האט שוין די איינגעזעצטע ארויסגעלאזט פון תפיסה. איצטער גייט ער שוין אין גאס, די מענטשן שפרייזן אום מיט קעפ געהויבענע און אויפגעלויכטע פענעמער, אריבער די געפאר. און ער, ווי אַ געטריבענער פֿון בייטשן, שלעפּט זיך קוים און גייט אַזוי ביז צו דער ליבער טיר, וואָס איז אַצינד ווי אַ געגרייטער גרוב פֿאַר אים. אַ ציג געטאָן דעם גלאָק, און ער איז גרייט צו פֿאַלן אין דער גרוב. מען דאַרף נישט. נישט אַלע זײַנען דאָך ווי זאַוול. פֿרײדע קומט אַרױס און אױף איר בלײכן פּנים שײַנט אַ גליקלעכקײט, און ליזי ציט די הענט און ס'שמײכלט אױך רב חײם-לײב אַלײן, נו, זאַוול, זאָגט ער, שױן געמײנט, איך בין אַ פֿאַרטיקער נישקשה, ס'איז נאָך דאָ אַ גאָט אין הימל.

ארבעט פון דער האנט אוועק, הייבט אן צו ברומען ווי דער טאטע ווארפט זיך אום ביינאכט, און אז ער קומט אין ווייסן הויז הייבט ער אן רעדן אליין און נישט געפרעגט פון קיינעם, מירקין קומט און זאגט מיר האבן זיי געגעבן, הא? זיי וועלן שוין פארזאגן איצט א צענטן נישט צו קריכן מער. אַזױ זאָגט מירקין און ער לאַכט דערצײלנדיק. און אַלע קוקן אָן װאָס זאַװל לאַכט. ער בלײַבט אַלײן מיט פֿרײדען און ער זאָגט, עס איז געװעזן מיאוס. װאָס מײנט איר דאָס? פֿון מיר אַלײן מײן איך. געװעזן מיאוס נישט צו קומען דאָ װען אײַער מאַן. נישט הײַנט געדאַכט, זאָגט פֿרײדע. מיאוס געװען, איך בין נישט װערט צו קומען דאָ. זי קוקט אים אָן.

קוקט זיך צו, שפירט נאך זיין טריט, און אז מען גייט אין גאס צוזאמען, דאס קינד אויף זיינע הענט, דערלויבט זי זיך, וואס איז דיר זאוול? קוקט ער אן פארוואונדערט, ס'איז גארנישט, איז מיר. קוקסט מיר אויס אזוי ווי עפעס איז דער מער מיט דיר. ס'איז גארנישט. נאר שארפער אפגעשניטן, אט מער פעלט אים נישט, נאר זי זאל אים נאך זיין א גוטער פריינד. פון דעסטוועגן איז ער גערירט און טראכט, אזא מין חיה ריבה, און זי, זי קומט אלץ אפטער, מיטן קינד אמאל, אמאל אליין, אינמיטן וואך אפילו, פארעט זיך, ראמט אויף אין שטוב, העלפט אפקאכן א וועטשערע, און ווען עס קומט דער ערב פסח, וואונדערט זיך די מאמע פון וואנען האט זי דאס אזויפיל צייט, זי זאגט, נישקשה, מ'עט שוין דארטן אויסקומען אן מיר. און ברענגט דעם פסח ביסלעכווייז אריין אין שטוב, און ס'לייכט און שמעקט א יעדער ווינקל. יום טוב קומט זי און זיצט אזוי ווי זי האט גאר קיין חלק נישט אין אלעם דעם, און אז די מאמע שטעלט איר כיבוד בעט זי, לאנג לעבן, בעסער רוט זיך אפ. וואס דארף מען עס? זי כאפט א קוק צום קינד וואס האט זיך צוגעוויינט צו זאוולען, קוועלט גאר אן און זאגט, אט זאלט איר אזוי לעבן מומע, טוט א קוק, צו קיינעם וויל ער דאך נישט גיין א חוץ צו זאוולען. זי זעט דעם טאטנ'ס פנים און זיין שטומען קוק, וואס מיינט א קלייניגקייט, דעם גנב'ס ממזרוק. און מאכט זיך נישט פארשטייענדיג, זי קען דעם אלטן, און זאוול ווידער הערט, און ס'וויל זיך אים כאטש דורך א שויב ארויסשפרינגען פון הויז, נאר ניין, איצט מוז ער בלייבן, דווקא בלייבן דא, זיך צוהערן צו יעדן ווארט אירן וואס ראצט אין אויער, און גיין אין גאס מיט איר און אלץ וואס זי פארלאנגט, און לערנען בלק מיט דעם זאוולען. ס'מוז דאך זיין א שיעור, עס מוז דאך ווען עס איז א סוף נעמען, שוין חיה ריבה אויך זי אויך אריינגעשלעפט, און פיינט זי האבנדיג, און ווי אזוי, אט גארנישט, לאמיר זאגן ערב פסח, מען וואשט דעם דיל, און אז די הונגעריגע מאנסבילן באווייזן זיך צו ווארעמעס, פארשטייט זיך אז מען דארף א קלאדקע אויסלייגן פאר זיי פון ברעטלעך אין דער נעץ. און ווי דען אנדערש קען מען אומגיין אין דער נעץ ווען נישט די פאלעס פון דעם קלייד פארשטעקט אין גארטל? אוואדע לויפט זיך חיה ריווע גלייך ארויס דערנאך און מאכט צורעכט דאס קלייד און טוט אן שיך, נאר ביים דערלאנגען עסן זענען אירע ארבל פארקאשערט הויך און אירע ארעם זענען דינער און מיט דער מאטער הויט נאך שענער פון דער טענצערקעס

קום, חיה ריווע, כ'וועל דיר העלפן צוטראגן דאס קינד. וואס איז? זי קוקט זיך אום פארוואונדערט און זי שיינט. זי גלייבט אפשר אז דו אזוי? ס'באליידיגט דיך? איז טאקע רעכט אזוי, און זאל זי גיין א זיכערע און פילן אז זי פירט דיך אויפן שטריקל, זאל זי. ווייל ס'קומט איר, ס'קומט איר, ס'דארף אזוי זיין. און אז עס קומט דער יאמערדיגער טאג, ווען נישט אליין דער טאטע נאר די מאמע אויך גלאצט אויס צעשראקענע און וויינענדיגע אויגן אויפן קינד מיט חיה ריווען, איז זאוול דא דער איינציגער מיט איר. וואו זאל זי גיין? מיט וועם זאל זי גיין, ווען נישט מיט זיי? זי וויינט, איר וועט דאך מיך נישט לאזן איצט אליין איבער דער וועלט, אן עלנטע אלמנה, איך וועל אייערס נישט פארלאנגען, אוואדע, וואס איז דא צו רעדן, זאגט די מאמע, פארפאקנדיג דאס בעטגעוואנט, און טרערן רינען איר, נאר זאוול קען נישט מוחל זיין דער מאמע'ס קוק. די מאמע אויך. ער גייט צו נאנט צו חיה ריווען און זאגט, וועסט גיין מיט אונז, און אז דער טאטע ווארפט צו א ווארט, פארנעם נישט אירע פעק, און חיה ריווע קלייבט זיך עפעס ענטפערן, צעשרייט ער זיך, דו שווייג, מען וועט שוין טראגן, ס'איז נישט קיינעמ'ס עסק, ער טראגט עס נישט, ווען ס'קומט דער טאטע מיט דער פור, גייט חיה ריווע'ס פאק צוזאמען מיט די אנדערע, און זי, דאס קינד ארויפגעזעצט, גײט נאָך און האַלט עס צו. אין טומל און געדראַנג פֿון פֿורן, װעגענער און דראָזשקעס, פֿון פֿוסגײערס מיט פּעק און זעלנערס מיט די ביקסן, װאָס גיבן אַכטונג, שלעפּט זיך טריט בײַ טריט די אָנגעפּאַקטע פֿור און נענטער צום װאָקזאַל, אַלץ אָפֿטער װערט מען אײַנגעשטיקט אין דעם געדראַנג, און צװישן רעדער, פֿערד און פּעקלעך בלײַבט מען שטײן, און שטעלן זיך די גױים מיט בייטשן ווי אויף א יריד, א שטאט אזא, און מ'זאל זיך אפטראגן אין דריי מעת לעת. יא, אמת, מ'האט געווארנט און ס'איז צייט געווען א וואכן דריי צו קלייבן זיך, נאר ווער האט עס געגלייבט? די גבירים האבן זיך באצייטנס טאקע אויסגעריכט, נאר די קבצנים, זאלן יענע אנקומען אפילו, וואס קען מען ביי זיי צונעמען? מען האט געווארט און איצט איז עס געקומען. ס'ווערט שוין טונקל ווען מען דערזעט דעם גרויסן שטיינערדיגן הויף וואס ציט זיך ווי א פעלד פארן וואקזאל באלאדן מיט פעק און מענטשן קוים זיך אפגעשטעלט, די פעק אראפגעווארפן, איינגעמאסטעט זיך אויף דר'ערד. דערווייל הייבט אן דאס קינד צו וויינען, חיה ריווע בעט גיי זאוול ברענג אביסל הייסע וואסער. ער נעמט דעם טשייניק וויל שוין גיין און כאפט זיך ער האט קיין פרוטה נישט, ער רופט זיך אן צום טאטן איך דארף אביסל געלט נאך בייז פון חיה ריווען צעליארעמט זיך דער אלטער און און וואס נאך וועסטו זיך צוטראכטן דאס קען שוין זאוול נישט פארשווייגן זיך באהאלטן אַ בײַטל אָנגעשטאָפּט מיט הונדערטערס אין בוזעם און זשאַלעװעט אַ ביסל װאַסער פֿאַר אַ פּיצל קינד, צעשרײַט זיך זאַװל העכער נאָך, װאָס איז, עס קומט מיר נישט? כ'האָב װײניק אָנגעאַרבעט זיך בײַ דיר? גיב געלט! די מאַמע שטעלט זיך אײַן, װאָס טוט זיך מיט דיר, שלום? וואס מאכסטו לייטיש געלעכטער, גיב אים עפעס געלט! דא נעמט זיך אויך צום בוזעם חיה ריווע, שלעפט א טיכל, און זאוול שרייט, באהאלט! מען בעט דיך נישט! ער גייט אוועק נאך וואסער, און די אלטע שטייט און טענה'ט, ביסט משוגע מיינע שונאים אדער וואס? דער בחור האט קיין חיי שעה נישט אנגעזען פון ארבעטן, קיין שטיקל מלבוש אויפן לייב זיך נישט געמאכט, איך האב דאך אים געצאלט! אוי, שלום, שלום, אָט-אָ דאָ שטייענדיק, און איין גאָט, דער דערבאַרעמדיקער, ווייס, וואָס וועט נאָך זיין מיט אונדז, אַזוי צו האַנדלען מיט אַ קינד! וואָלסט בעסער מנחה דאַוונען! ער ענטפערט נישט, און זי פּאַקט אויף אַ פּעקל, טיילט די קינדער ברויט און זאָגט צו חיה-ריווען, זעץ דיך צו און טו אַ ביס עפּעס,

אויף נישט צוריקנעמען, און דאָס, וואָס מאָרגנדיקער טאָג איז רעטעניש און בלינד וועקט גאָר קיין מורא נישט, נאָר אַ דערוואַרטונג און אַ נייגער, און ס'קלאַפּט דאָס האַרץ דערויף. לאָקאָמאָטיוון פייפן, אויף יענער זייט פון פּאַרקאַן וועקסלען זיך די באַנען, און ס'קומט דער טאַטע אָן, פאַרטרויענדיק אַ סוד, קאָן זיין, אַז מאָרגן וועט מען קריגן אַ וואַגאָן.

איז הינטן דארטן אויך קיין סוף נישטא, און אלע דא וואס ליגן אנגעווארפן ציען זיך אזוי פון ערגעץ נישט אין ערגעץ נישט אריין, מען גייט אזוי און גארנישט. ווער גייט? ער גייט, ער, זאוול, און די אלע דא מיט אים וואס זענען אנגעקומען פון דער נאכט און דארפן גיין, ווייל וואס? ווייל גארנישט איז דאך א רחמנות אויף זיי אלעמען, וואס דארף מען אז מען זאל זיך שלעפן אין דער נאכט אן ציל און גלאט אזוי, קאן זיין מען דארף עס נישט, און טאקע א רחמנות, אבער ס'איז דאך גוט, ס'איז נישט אזוי ווי אלץ און אלע, גאר א נעם געטאן זיך און מען גייט,

גײט אין מיר אומענדלעכקײט און אַלע גײען דאָ אַזױ. װער נאָך קאָן אַזױ זאָגן? אַ שטײגער װער? זאָל קומען עמעצער פֿון גאָר דער װעלט און זיך אַװעקשטעלן אין מיטן שטײנערדיקן פֿעלד אָט דאָ און זאָגן, ער קאָן אױך אין נאַכט אין פֿינצטער גײן,